אקעי רבותי. ס'דא זייער אסאך וועגן וויאזוי צו מאכן א בית מדרש. ווייסט איינער דעם? כ'האב שוין געזאגט אמאל דא אז די אונז אונז האבן א אונז מיינען אז ס'דא א זאך וואס הייסט א שיעור. אבער ס'נישט דא אזא זאך. ווער ס'קוקט אריין אין גמרא און פריערדיגע מקורות זעט אז ס'דא צוויי זאכן נאר. ס'דא אזאך וואס הייסט קריאת התורה, מ'קען לייענען די תורה, ס'איז איין זאך, און ס'דא אזאך וואס הייסט א דרשה, אדער אין אנדערע וועג הייסט עס א בית מדרש, א מדרש אדער א בית מדרש. די זאך פון מאכן א שיעור אדער זיך זעצן צו א שיעור אדער זאגן א שיעור, שטייט נישט אין די תורה. אויב א זאך שטייט נישט אין די תורה מיינט אז עס עקזיסט נישט. ס'פעיק. יו סי אין די לענגוויטש. דאס הייסט וואס אונז רופן, אונז וואס אונז וואלט מען גערופן מאכן א שיעור, הייסט מען נעמט א ספר און לערנט דף יומי אדער משניות וואטעווער, הייסט אין אין גמרא לענגווידזש, אין ראשונים לענגווידזש אפילו, הייסט עס מאכן א בית מדרש. ווערי אימפארטענט טינג טו נאוטיס. וואס הייסט בית הכנסת? בית הכנסת איז כפשוטו א פלאץ ווי מען קומט זיך צאם, מען קומט זיך צאם, ניין, מען קומט זיך דאך צאם צו לערנען אויך, שפעטער ווערט אז דא א בית הכנסת איז בית המדרש אבער עס שטייט אסאך מאל, עס שטייט אסאך מאל די לשון עושי בית המדרש, עושי בית המדרש מיינט נישט געבויט א בנין, עס מיינט זיך געזעצט געלערנט צוזאמען, דאס איז וואס עס מיינט. ס'האט גארנישט מיט דאווענען. דאווענען בכלל און לערנען בציבור איז געווען פאר דאווענען אין אידישקייט, דזשאסט טו בי קלער. די תפילה בציבור איז איז נולד געווארן אסאך שפעטער נאך תורה בציבור. וויאזוי ווייס איך? תורה איז דאורייתא און תפילה איז דרבנן. יא? משה רבינו האט שוין גמרא שטייט געוויסע פלעצער אין די גמרא. ס'איז דא בצ ביחיד, איך זאג נישט, תפילה ביחיד איז אלעמאל געווען, איך רעד פון תפילה בציבור און בציבור בתור א טקס אז מ'קומט זיך צאם דאווענען. צען מענטשן, צו טויזנט מענטשן, נישט קיין חילוק. עס שטייט געוויסע מקורות אין די גמרא, ס'דא ראשונים וואס לערנען עס כפשוטו אדער נישט, אבער עס איז זיכער אמת אז משה רבינו האט מתקן געווען די מצוה פון קריאת התורה, און אויך שטייט אין מצוה פון די מועדים שטייט אין די גמרא און אין די משנה, די משנה אין מגילה, וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל, מצותן שיהו קורין כל אחד ואחד בזמנו, עס איז דא א מצוה פון ליינען די תורה, מצותן, ס'מיינט די מצוה, אונז האבן א אנדערע מנהג אין קריאת התורה, אבער אריגינעל איז דא א חיוב אדער א מצוה צו ליינען אום פסח הלכות פסח, וואס הייסט הלכות פסח? פון די תורה, החודש הזה לכם און אזוי ווייטער, און כל אחד בזמנו, און דאס איז א דרשה וואס מ'לערנט פון די פסוק, און ס'דא אסאך ראשונים וואס זאגן אז עס איז דאורייתא, אין געוויסע פלעצער שטייט אז עס איז תקנת משה רבינו, עס איז דא א מחלוקת די רמב"ן און די רמב"ם וועגן דעם, אבער על כל פנים.
די.
מיר לערנען ד' פרשיות א דאורייתא. אה אה איך קום אן צו דעם, איין מינוט. יא. בפשטות, קריאת התורה איז א דאורייתא. וואס הייסט קריאת התורה איז א דאורייתא? די ענין פון לערנען די תורה, תלמוד תורה איז א דאורייתא. אפילו שטייט נישט אין תורה אפילו, איז שווער צו אפילו צו טרעפן ווי ס'שטייט א מצוה פון לערנען תורה. באט טינק אבאוט, וואס מיינט דאורייתא? ס'דא אסאך מובנים פון דאורייתא, רייט? מ'האט גערעדט אמאל. איינע פון די מובנים עט ליעסט, די רמב"ם האלט נישט אינגאנצן פון דעם מובן, באט איינע פון די מובנים, די רמב ם. געוויסע זאכן האלט ער אויך, כ'גיי נישט אריין אין די ראשונים. איינע פון די, לאמיר זאגן פשוט און קלאר, איינע פון די זאכן וואס קען מיינען דאורייתא איז זאכן וואס מען האט שוין געטון ביי משה רבינו'ס צייטן. אקעי? עניטינג וואס איז אינווענטעד ביי רבי יהודה הנשיא'ס צייטן איז דרבנן, וואס איז אינווענטעד אין משה רבינו'ס צייטן איז דאורייתא. ס'איז דא וואס איז מחולק. די רמב"ן זאגט אז ס'קען זיין תקנות פון משה רבינו, דאס הייסט משה רבינו האט עס מתקן געווען בתור דרבנן, דאך אויך געווען א רב. ס'איז דא דאורייתא מיינט די אייבערשטער האט געזאגט פאר משה, דרבנן מיינט משה האט אליינס פארשטאנען אז מען זאל זיך אזוי לערנען אסאך ראשונים, אבער ס'איז נישט קלאר, די רמב"ם קען זיין לערנט פארקערט אז דאורייתא מיינט, זיכער דא אין די גמרא וואס איז מער משמע אז דאורייתא מיינט אז ס'איז געווען דעמאלטס, נישט אז דא. ניין ניין איך מיין ערנסט. עס איז דא צוויי עס איז דא צוויי טעאריעס פון דאורייתא און דרבנן. איין טעאריע זאגט אז דאורייתא, און עס קען זיין אז ביידע זענען אמת, נאר מען דארף טרעפן א אנדערע ווארט פאר דעס, קען זיין די זעלבע ווארט פשוט האט האט צוויי די ביידע מובנים. איין טעאריע זאגט אז דאורייתא מיינט דער אייבערשטער האט דאס כאילו געזאגט פאר משה, דרבנן האבן די רבנן געזאגט, ס'איז דא א מצוה צו פאלגן די רבנן אבער נישט דירעקט געזאגט. אנדערע טעאריע זאגט, און די גמרא זעט מען אסאך מאל דאס, אז די גמרא רופט דאורייתא, די גמרא ברענגט ראיות אז דאורייתא, נישט אז עס שטייט אין די פסוק, נאר מען האט עס געטון דעמאלטס. אזוי מען זעט מען אסאך מאל אין די גמרא אזעלכע סארט זאכן, עס איז משמע מער אין די גמרא אז דאורייתא רופן זיי א זאך וואס איז געווען שוין ביי משה רבינו. למשל הלכה למשה מסיני אפילו ס'שטייט נישט אפשר איז מדרבנן כ'גיי נישט אריין אין די אלע זאכן אבער כמובן עס קען זיין דאורייתא מיינט אסאך מאל עטליעסט אין די גמרא אפשר די זעלבע ווארט ס'איז קען זיין די זעלבע ווארט ס'קען זיין אז די זעלבע ווארט מיינט אמאל דאס און אמאל דאס אבער ס'איז זיכער דא א סארט מובן פון די ווארט דאורייתא וואס זאגט דאס האט מען שוין דאס האט שוין משה רבינו געטוהן. זאגסט עקזעמפל? איך זאג דיך יעצט אן עקזעמפל. יעצט איין עקזעמפל איז. א זאך וואס זיכער משה רבינו האט געטוהן, וויאזוי ווייס איך אז זיכער משה רבינו האט געטוהן, קאוז דאס איז בעיסיקלי די אנלי טינג וואס איך ווייס ער האט זיכער געטוהן, עגעין, לויטן חומש, אויב איינער גלייבט נישט אין די חומש ווייס איך נישט, אבער די איין זאך וואס משה רבינו, ניין וידבר משה, דאס איז די איין פסוק, סא כ'גלייב ביי די מועדים שטייט דער פסוק, וידבר ה' אל משה לאמר ויאמר משה אל בני ישראל זה הדבר אשר ציוה ה' בלא בלא בלא, דעטס די האול תורה איז דעט, רייט? פון אנהייב ביזן סוף איז קריאת התורה, האט משה, דער אייבערשטער זאגט פאר משה מצוות, און ווען משה איז געקומען האט זיי אויסגעלערנט פאר די אידן. ווי שטייט אין רשי, די ערשטע רשי אין די וואכטיגע סדרה ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לערנט רשי, ס'איז נישט די פשוטע פשט, איך וואלט געוואלט זאגן רשי וועגן דעם, אבער רשי לערנט על כל פנים, און ס'איז זיכער אמת אז עס מיינט אין די פסוק ווייס איך נישט, אבער זיכער געווען א משה רבינו האט געהאט האט געהאט א בית מדרש, מ'האט זיך צוזאם גענומען ביי משה רבינו, די גמרא זאגט פון שבת וועגן דעם לערנט מען תחום שבת, וואטעווער, מ'האט זיך צוזאם געקומען ביי משה רבינו ווענעווער ס'איז געווען, מ'האט נישט געארבעט א גאנצע וואך אויך נישט, ווייל וואס זאל מען דארפן נאר קומען שבת, געווען איינס פאר א וואך. און משה רבינו זאגט א שיעור, נישט א שיעור, סאו וואס האט ער געזאגט? קריאת התורה, ערשטע זאך האט ער געזאגט, אויף וואס עס שטייט אין די חומש, דאס האט ער געזאגט, ויאמר משה, מאכטס פסח, מאכטס מצה, וואטעווער, טוט די אלע מצוות וואס אונז זאגן, סאו קריאת התורה איז די אנלי מצוה דעט פאר שור משה רבינו דיד. אבער ס'איז נישט קיין דאורייתא. איך זאג דאך דאס לויט די טייטש פון דאורייתא וואס איך זאג יעצט, עס איז זיכער דאורייתא. דאורייתא אין די סענס אז זה מה שמשה עשה.

סאו שפעטער איז געווען יהושע בן נון וואס טייטשט משה שטעל דיך און משה רבינו שטארבט יעדע וואך איז געווען א שיעור כ'רוף עס א שיעור ווייל עס איז אונזער לענגוויטש איז געווען א קריאת התורה פון משה רבינו מען האט געהערט די תורה יעצט משה ווי משה מת וואס איז די ערשטע פסוק שטייט אין ערשטע פסוק לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה עס גייט ווייטער מען זאגט שוין נישט קיין נייע אפשר נישט קיין נייע נביאות משה איז טויט עקטשועלי יהושע בן נון די נעקסטע שבת נאך משה רבינו'ס פטירה האט ער געזאגט די שיעור איז ער געווען די בעל קורא יעצט האט עס שוין געווען א ספר מען האט עס געליינט פון ספר תורה שוין. באט דעטס די אנלי דיפרענס, באט די סעים טינג האט קאנטיניוט און אזוי ווייטער במשך די דורות, מ'זעהט אלעמאל די, איך מיין צו מ'זעהט ווייס איך נישט אבער אין עזרא איז איז די פלאץ ווי מ'זעהט יא, געקומען עזרא איז געווען די די רבי די משה רבינו די די ליעדער פון די אידן און און ווען ער האט עולה געווען בעליית עזרא ווענעווער דעט וואז, וואס די ערשטע זאך געטוהן ער האט ארויסגענומען א ספר תורה און עס פארגעליינט פארן עולם אין בית מדרש, דעטס דעטס סאמטינג דעט ווי נאו דעט איז, סאו ס'איז דאורייתא אין דעי סענס, צו ס'איז א מצוה פונקטליך ווען און וויפיל און וועלכע שטיקל.

און איך מיין אז ס'איז נישט עכט א דאורייתא, ס'איז סך הכל א אלטע מנהג פון די יענע צייטן. ס'איז קלאר אז ס'איז נישט עכט דאורייתא אין די סענס וויאזוי די חכמים. וויאזוי די גמרא פארשטייט די קשיא. ניין, פארקערט, ווייל די גמרא פארשטייט, איך, פארדעם, דזשאסט טו ענסער יור קוועשאן, ווייל איך גיי ווייטער גיין, די, ס'איז דא די אנדערע מינינג וואס אונז לערנט מען אויס געווענליך אין חדר פון דאורייתא, אז דאורייתא מיינט אז מ'איז טאקע, ס'איז טאקע, מ'איז טאקע, ס'איז א שטערקערע חיוב, ס'איז א ספיקא לחומרא, אלל קיינד אוו טינגס לייק דעט, בפשטות. מיך פערסענלי זעה נישט זעה נישט ווי יענע זאך איז רעלעווענט איך מיין מיך איז א נפקא מינה איך פארשטיי אז דו זאגסט מיך דאס איז וואס אונז טוען דאס איז נישט נולד געווארן ביים רבי זכותו יגן עלינו נישט ביי ר' מיילך ס'איז נולד געווארן ביי משה רבינו מעקס מי פיל מעקס מי פיל דאס איז פונקט ווי א דרבנן דאס מיינט איר צו זאגן? אין די אנדערע זין איז די זעלבע דער רמב"ם פארקערט דער רמב"ם האלט אז מען מצד דעם טוען טוען דארף מען דאך אלעס ס'איז דא חילוקים אין הלכות סאו יעדע זאך האט חילוקים הו קעירס ס'איז שוין נישט מער ריעל דאס ווען דו זאגסט מיך איך זאג דיך מיין יצחק לאוי'ס אנדערסטענדינג א נארמאלע בעל בתיש מאכט דאס אסאך מער סענס. דו זאגסט מיך יעצט וואס אונז גייען יעצט לייענען די תורה אזוי ווי אידן פלעגן טון שבת, אקעי, מיטוואך, איך ווייס נישט, דאנערשטאג, ווארט לאמיר רעדן ווען, אזוי ווי אידן פלעגן טון ווען זיי האבן געקענט, יא דעטס בעיסיקלי די קעיס, ווען מ'האט געקענט, ווען מ'האט געהאט צייט, ווען ס'איז געווען ישוב הדעת, ווען די עולם האט זיך געקענט צוזאמקומען, האט מען דאס געטון, פארעווער. מה שאין כן ווען מ'צינדט חנוכה לעכט, זאגסטו טאקע והיכן צונו, ווייל די אייבערשטער וויל עס פונקט אזוי, די אייבערשטער וויל, וואס איז א חילוק, די אייבערשטער קעירט עפעס צו ס'געווען ביי ווען עס איז צייט ביי די אייבערשטער, נישט קיין חילוק, קענסט זאגן וצונו לקרוא מגילה, קענסט זאגן וצונו להדליק חנוכה, ווי ער האט עס געזאגט, דארט איז א חילוק,

אקעי, איך זאג נישט יעצט די שיעור, ס'איז דא א שיעור ערגעץ, כ'האב שוין אמאל געזאגט אפשר, ס'איז דא א שיעור, עס באשטעלן, כ'האב דיר נישט געזאגט, דו דארפסט שיקן א הזמנה, באשטעלן שיעור אויף וואס מיינט גאד מער, און דאן א שיעור. אבער יעצט זאג איך נישט דער שיעור, יעצט זאג איך א שיעור אויף לומדות, אויף וואס איז די חילוק פון דאורייתא און דרבנן, און דער חילוק וואס מאכט מיך אסאך מער סענס איז וואס איז אלעמאל געווען, וואס פלעגט משה רבינו טון? און וואס איז נולד געווארן ביי א צווייטן, אויב חנוכה איז א עכטע זייער א גרויסע מצוה, די אייבערשטער האט עס זייער ליב, די אייבערשטער וויל עס, מען זאל זיך מתדבק זיין מיט די אייבערשטער מיט דעם, ס'איז לערנט אונז אויס גוטע זאכן, וכו' וכו', ס'איז געוואלדיגע אורות, דאס איז נישט קיין דרבנן'דיגע אורות, פארווע אורות, ס'איז די זעלבע אורות, נאר וואס משה רבנו האט נישט געצינדן חנוכה ליכט, וויאזוי ווייס איך?

ווייל דאס איז די אריגינעל, ס'איז די זעלבע משכן, ס'איז די זעלבע עבודות, רוב עבודות עט ליעסט שטייט, פרשת תרומה, תצוה, דאס איז די עבודת המשכן און פנחס וואטעווער, די מצוות, קרבנות, האט שוין משה רבינו געטון, פארדעם, דעטס די האול איידיע אוו די משכן, די משכן די מעשה, ביי די וועי דזשאסט טו בי קלעיר, די נעקסטע וואך, דא די מעשה פון די משכן, דאס איז נישט קיין הלכה למעשה, ווייל מען מאכט נישט קיין משכן, אבער וואס ס'טוט אויף איז אז די סארט זאכן וואס אונז טוען היינט, ס'הייסט נישט היינט, בזמן המקדש, איז שוין געווען בזמן משה, ער האט אויך געהאט עפעס כעין זה וואס הייסט א משכן. סך הכל גיווס אס דיס קאנעקטיוויטי אז ס'איז די זעלבע סארט זאך וואס משה רבינו האט שוין געהאט, ס'איז שוין נישט קיין זאך וואס מ'האט מחדש געווען ווען מ'קומען ארץ ישראל אדער וואטעווער. שוין, סאו, אקעי, דאס איז איין איין שיעור, אקעי, שוין גענוג א שיעור, מ'קען מ'קען אהיימגיין. אז דאורייתא מיינט אז מ'האט

זי געט נישט אויף גוי נישט מאכט קיין בנין פון די משכן דאס טוהן אונז היינט אויכעט נישט דעטס וואי מלאכת המשכן וויאזוי מלערנט עס די סעים פאר די סעים לאגיק וואסערע מלאכות האבן געטוהן דעמאלטס דאס איז וואס איז עכט מדאורייתא דאס וואס אונז נוצן נישט קיין פאון שבת די וואס פירן זיך נישט נוצן קיין פאון שבת דאס איז שבת דאס איז מדרבנן סאו קען זיין די אייבערשטער האט עס ליב איך זאג נישט איך גיי נישט אריין וועלכע מדארף טוהן לעוועלס פון חומרא.

איז אזוי, נאו, איך וויל אביסל צונעמען דאס. סאו ס'איז דא, מ'רעדט וועגן קריאת התורה, באט לעטס טריי טו אנדערסטענד וועלכע, דאס איז אנלי וואן טינג, איך רעד נישט וועגן ווען, ווייל מ'קען רעדן באלד וועגן ווען אויב מ'קען. אויב מיר זאגן, ס'הייסט דאס וואס אונז טוען ביי קריאת התורה, ביי די וועי וואט ווי דו ביי קריאת התורה איז מקום יוצא, איז טאקע וועגן דעם. ווייל ס'דא. אזוי ווי רש"י זאגט אין די ערשטע רש"י, און כ'מיין אז ס'איז אגעין איטס נישט די פשט פון דעם פסוק באט ס'איז די פשט פון אנדערע פסוקים און פון אנדערע פלעצער. ווען משה רבינו איז געקומען און געזאגט פאר די אידן, יו קענט אימעדזשין דעט אלל הי דיד וואס סעד, ואלה המשפטים כי תקנה עבד עברי ובשביעי יצא לחפשי חנם א גוטן טאג גייטס אהיים ס'איז דער אמת נישט אזוי געווען משה רבינו'ס דאס מאכט דאס דאזענט מעיק סענס רייט? פארוואס מאכט עס נישט קיין סענס?

מ'קען וויסן די פשט, דרש, די אלע זאכן, באט איטס נאט איטס נאט ריעלי ענאף טו אנדערסטענד עניטינג, קיינער קען נישט זאגן אזוי א שיעור, איט דאזענט מעיק עני סענס, ס'נעמט דרײַ מינוט און וואס מ'טוהן די רעסט פון די טאג, כ'מיין ס'נישט ס'נישט קיין שיעור, ס'נישט קיין תורה, מ'ווייסט נישט וואס צו טוהן בעיסיקלי, רייט? און ס'שטייט א בפירוש'ע פסוק, ס'שטייט א בפירוש'ע פסוק. אה! נישט ער זאגט אזוי סלאו, ער זאגט אויף די אמשינאווער.

האט געזאגט אז דאס הייסט, און יעצט, דאס הייסט אויף חזל לענגווידזש הייסט שיעור איז א וויערד ווארד וואס אינווענטעד איי דאנט נאו וואט סאמוואן קען דו ריסערטש ענד טעל מי הו אינווענטעד די ווארד שיעור מעיקס נאו סענס. שיעור? שיעור אז מ'זאגט א שיעור, שיעור גמרא. כ'ווייס נישט פון וואו ס'קומט. ס'קומט נישט, ס'מאכט נישט קיין סענס. וואס מ'האט עס גערופן, און דאס וואס חכמים האבן עס גערופן, איז א דרשה. שטייט נישט די ווארט דרשה אין די תורה אויך נישט בשו א. אין לשון חכמים שטייט עס. און איף יו ער נעקסט, די וועג, ביי די וועי, דזשאסט טו בי קלער, די וועג וויאזוי קריאת התורה פלעגט ארבעטן בזמן חכמים, מיט אנדערע ווערטער,

פון איין נאכמיטאג שבת. סאו איי דאנט קנאו ווער די ווארט שיעור פראם קאמס פראם, באט איך ווייס אז די סדר הלימוד, סדר הלימוד פון משה זייט זייט משה רבינו'ס צייטן, אטליעסט פון עזרא'ס צייטן שטייט עס בפירוש, שטייט ויקראו בספר תורת אלקים, מפורש ושום שכל, ויבינו במקרא, אין אנדערע ווערטער שטייט דארט אז ס'איז דא מבינים בעם, מבינים מיינט נישט מענטשן וואס פארשטייען, ס'מיינט מענטשן וואס מאכן אנדערע מענטשן פארשטיין, רייט? מבינים, זיי מאכן דיר פארשטיין. ס'איז דא א מבין און ס'איז דא א, כ'ווייס נישט צו די דקדוק, אבער ס'איז דא, די מבינים פון ספר עזרא זענען נישט געווען מענטשן וואס זאלן פארשטיין ס'איז געווען מענטשן וואס האבן געמאכט יענעם פארשטייען. אין אנדערע ווערטער, אזוי ווי אזוי איז געווען די מנהג און פון עזרא'ס צייטן, מסתמא פון יהושע בן נון'ס צייטן, איך ווייס נישט, אז מ'האט געלערנט די תורה, און געלייענט, אזוי זאגט כי תקנה עבד עברי, און נאך יעדע שטיקל, אדער נאך די גאנצע פרשה, ווענדט זיך ווי לאנג די פרשה איז געווען, האט זיך די רבי אויפגעשטעלט, ס'איז קודם געווען תרגום, ביי די וועי, דאס איז שוין מסתמא נישט געווען ביי עזרא, ווייל די, אפשר יא, ווייל די עולם האט נישט געקענט לשון קודש, האט מען עס קודם כל טראנסלעיטעד. יא, דאס איז געווען די מנהג ביז. כמעט אנהייב זמן הראשונים, יא? און אין תימן איז נאך אלץ אזוי די מנהג, באט זיי זאגן עס אויף אראמיש און קיינער קען נישט קיין אראמיש מ'דארף שוין א דריטע טרענסלעיטער. אבער די מנהג איז געווען, די עולם זייט זמן בית שני האט נישט יעדער איינער געקענט לשון קודש, מ'האט געזאגט כי תקנה עבד עברי און א צווייטער האט געזאגט טרענסלעישן, איף יו וויל באי א קנעכט, יא? דאס דער פארשטייט נאך אלץ נישט, נאר ליטערעל טרענסלעישן געווען. שפעטער האט זיך דער רב אויפגעשטעלט. צו גלייך נאך יעדע צו גלייך נאך יעדע שטיקל צו האועווער לאנג די פרשה מ'פלעגט ליינען קערצערע פרשות פון מערבא פון ארץ ישראל פלעגט מען זאגן א דרשה און דיס דרשות אר נאון טו אס עז מדרשי חזל עטליסט סאם אוו דעם אר ריטן דאון וואס אונז לערנען בתור מדרשים מלשון דרשה אדער מלשון דרישה ווייל די פשטות מלשון דרשה הייסט מ'האט

מען איז נישט געגאנגען אין שול אהיים געקומען און אנגעהויבן לערנען חומש רשי, דעט וואס דעט וואס האו איט ווארקס און דעטס וואט משה רבינו דיד, איך מיין צו ער האט געזאגט לעולם מיינט לעולם די יובל ווייס איך נישט אבער ער האט געזאגט וואטעווער ס'מיינט דאס האט ער געזאגט און מסביר געווען פאר ווען מ'ווייסט נאך נישט וואס ס'מיינט. יעצט דאס הייסט א דרשה? פארוואס הייסט עס א דרשה? קאוז דרשה איז אמת'דיג, ס'שטייט אויך אז ס'הייסט ותלך לדרוש את השם למשל יא? דורשים. וואס מיינט דורשים? וואס שטייט א די לשון פון די גמרא וואס יעדער ווייסט איז שואלים ודורשים שלושים יום שואלים ודורשים וואס מיינט שואלים ודורשים? שואלים און שאלן זאגסטו לדרוש מיינט פארשן. עקזעקטלי סאו פארשן מיינט ס'מיינט ביידע די זעלבע זאך דורש מיינט פארשן אדער פרעגן. עקזעקטלי געפרעגט ווי ווי איז עס ודרשת היטב נאכגעפארשט נאכגעקוקט יא? אין אנדערע ווערטער אידן אזוי שטייט לדרוש אלקים וואס מיינט עס פרעגן א שאלה פון גאט יא? האט געפרעגט א נביא, וואס גייט זיין? וואס זאל איך טון? דאס הייסט לדרוש אלוקים. כי יבא אלי, זאגט משה, כי יבא אלי העם, דארט אין פרשת יתרו, כי יבא אלי העם, לדרוש אלהים, וואס מיינט דאס? מיינט לדרוש אלהים? עס שטייט אין תרגום, למתבע אולפן מן קדם השם, רשי זאגט כתרגומו. עס איז ריכטיג, דער תרגום איז מסביר וואס עס מיינט, אז נישט נאר פארשן, עס מיינט בעטן תורה, דאס הייסט, די עולם האט געקומען פרעגן וואס איז די הלכה אזוי וואס זאל מען טון? נאט אן עקספלענעישאן אפילו אזוי ווי אדער סאיז דא לדרוש סתם קען קומען סתם אזוי אין פרשת יתרו קומט מען סתם משה וואס טוט מען אזוי וואס טוט מען אזוי פיין לערנט אויס די תורה פאר מענטשן זאלן קענען ענטפערן די פשוטע שאלות נאכדעם איז דא אזוי ווי דרשה וואס קומט נאכן קריאה אזוי ווי די ויבינו במקרא מ'האט געלערנט א פרשה יעצט קומט די עולם אדער קומען זיי אדער. איך מיין א בן שאינו מיינט אז אויב די בן איז נישט קיין טיפש דארף מען אים את פתח לו יא עקטשעלי דעט וואז ביי די וועי דאס את פתח לו איז סדר הלימוד פון א גאנץ יאר נישט נאר פון הגדה של פסח אונז מיינען אז ס'איז ספעשל הגדה של פסח שאלה ותשובה רבי חיים בריסקער סתם שטותים דעטס האו איט אלוועיס ווארקט ענד איף יו ריעד מדרשים ס'דא א פעימאס מדרש איינע פון מעיבי די ערליעסט מדרש קאלד מדרש ילמדנו ילמדנו איז די תנחומא און מדרש גייט מ'לערנט א פרשה קומט א שטעלט זיך אויף א איד און פראבעבלי איט וואז עקטשעלי א גיי דעט דיד דיס דזשאב האט זיך אויפגעשטעלט ילמדנו רבינו. אדם מישראל וואס האט צוויי קיען, וואס טוט ער מיט זיי שבת? וואטעווער. און דער רב ענטפערט. און ס'איז טאקע, אגעין, אמאל קומט א מענטש מיט א שאלה וואס ער האט געהאט א מעשה'דיגע שאלה, אמאל קומט ער א שאלה ווייל ער פארשטייט נישט פארשטאנען די פסוק וואס מ'האט געלערנט, אמאל קומט ער מיט א שאלה ווייל בעצם די פסוק פעלט א הסבר, מ'דארף פרעגן די שאלה אויב נישט אויב דאס איז געווען גענוג קלוג צו פרעגן איך דיך אליינס מסביר זיין די שאלה. באט עקטשעלי דרשה, איט סטארטס וויט א קוועשאן, די עולם האט נישט פארשטאנען עפעס.

צי דורך די מדרשים, צי דורך וואס ער האט פארשטאנען, און אזוי ווייטער. און דעטס די סעקאנד פארט קאלד דרשה. סאו ס'איז דא קריאה און דרשה. דאס איז די צוויי זאכן וואס אידן טוען זייט דעמאלטס. א שיעור ווייס איך נישט וואס דאס איז. דעטס טו טינגס דעט ווי'ר סופאוזד טו בי דואינג. אדער לייענט מען. די ליינען איז ווערי אימפארטענט ביי די וועי. ליינען איז סאמטינג דעט ווי דאנט דו ענאף, רייט? עטליסט און ביי די וועי רידינג מיענס רידינג, אקעי? ס'דא נאך א מיענינג וואס הייסט פראקלעימינג. באט ליינען די תורה. סאיז דא א מצוה פון קריאת התורה דאס איז אויך די מצוה פון פון לימוד תורה יא פון די משנה הייסט שונה באט בעיסיקלי מיענס די סעים טינג איך זאגן צוויי מאל זיך חזר'ן עקטשעלי פארוואס הייסט משנה נישט קיין חילוק באט די ווארט איז ווייסט דאך פארוואס הייסט משנה יא ווייל סאיז בעל פה דארף מען עס זאגן אסאך מאל ביז מזאל וויסן וואס סשטייט חזר'ן די תורה קוקט מען אין א כתב סאיז קריאה. קורא במשנה ווייל ס'דא א בוק קענסטו עס קורא זיין א משנה משנה איז מלשון שינון יא יא יא משנה תורה מלשון אפאר מאל אוודאי מלשון שינון שינון מיינט חזר'ן איבערזאגן דאבלינג טווייס יא די סעים לשון כך כך נדמה לי ניין דאס איז א דרשה א שיינע תורה דא פון די גמרא אין קדושין ס'איז נישט די פשט.

שו דאס טו שו שלישים אלסאו, דזשאסט טו בי קלער. שלישיו, ויקח ואת שלישיו, זאגט דער דער אבן עזרא, ס'דא מלך, ס'דא משנה, ס'דא שליש למלך, די נעקסט לעוועל מנהיגים אר קאלד שלישים. אנדערע מינינג איז אז ס'מיינט זיי זענען ראש פון דרייסיג מענטשן, באט דעטס וואן פשט, ריזענעבל פשט.

און איך זאג אז ס'דא צוויי זאכן, קודם דארף מען ליינען, און יו דאנט, איף איי טעל סאמוואן יו שוד ריעד די חומש, ריעד די גמרא, מיינט מען כ'בין א מחוצף, מ'ליינט נישט די גמרא, ס'איז עפעס א בוק וואס מ'ליינט, מ'לערנט עס, ניין, קודם ליינט מען עס, קודם ליינט מען עס, קודם ליינט מען עס, און איף יו קענט ריעד איט, יו ניד ארטסקראל דזשאסט טו ריעד איט, דען סאמטינג איז ראנג, אדער ס'דארף א טרענסלעישאן. קינג דזשעימס טרענסלעישאן און לייען. הונדרעט פערסענט, דעטס וואי, דעטס וואי ס'איז א ביג דיפרענס, דאס איז ווערי קלעיר, די גמרא אין מגילה זאגט, אז דאס איז דיפרענט, דעטס וואי תרגום איז פארט, דאס איז ווערי קלעיר, תרגום, ס'איז דא תרגום און ס'איז דא פירוש, פירוש איז פארט פון, שפעטער איז דא אזאך וואס הייסט פירוש, באט די סעים טינג אז דרשה אין מיין קעטעגארי איז דא, רייט? דאס איז מסביר וואס גייט פאר, דעטס ווערי דיפרענט פראם רידינג, דעטס וואי ס'איז דא די גאנצע שמועס וועגן פשוטו של מקרא, יא, ס'איז דא צוויי זאכן וואס מ'קען זאגן פשוטו של מקרא און פיפל אר ווערי קאנפיוזד אבאוט דיס, ס'איז דא די טייטש, טייטש מיינט נישט וואס ס'מיינט. טייטש מיינט ליינען עס, פארצייל מיך די מעשה, און די גמרא זאגט, די גמרא זאגט בפירוש, די משנה אין מגילה און די תוספתא און די גמרא זאגן אלע אז די תרגום דארף זיין ליטערל, און אויב די תרגום זאגט דרשות איז מען משתק אים בנזיפה, פאר פארשידענע ריזענס, ביקאוז יו דאנט נאו וואט איט סעז. אויב ס'דא א זאך וואס זיי האבן א פראבלעם פון זאגן ווייל די עולם קען נישט פארשטיין כפשוטו, זאגט מען גארנישט, ס'איז אין מתרגמים, אבער מ'זאגט נישט פאלשע פשט, ווערי אימפארטענט. רש"י איז נישט קיין תרגום, רש"י איז א פירוש. תרגום, ענד תרגום וואז סטאפט סטאפט בינג דאן פאר סאם עט סאם פוינט ספעשעלי אין אשכנז ענד דען ספרעדט טו די האול ווארלד ענד דעטס א ביג טרעדזשעדי ביקאוז נאו נאבאדי ריעדס עניטינג ענימאר מען זאגט נאר פשט, פשט איז א גוטע זאך ס'איז די נעקסטע זאך קודם איז דא לייענען אין אנדערע ווערטער יו העוו טו טעיק א חומש יו העוו טו בי עיבל טו ריעד איט דזשאסט לייק יו קען ריעד א בוק איף איי ניד נאו בוק איף אזוי ווי ס'הייסט פאר'ן לייענען א חומש ס'איז דא הונדערטער פשטים אין יעדע פסוק איך קען נישט דעטס פשטים נאו יו אר אפ טו די דרשה איך זאג דיר. אין מיין שיעור איז אויך דא הונדערטער פשטים, אקעי? דאז איט מאר אר לעס מעיק סענס האט א ביגינינג און אן ענד? כ'האף אזוי. מ'דארף נישט קיין פירוש תרגום קיין רש"י פאר מיין שיעור. מ'דארף זיך מתעמק זיין צו פארשטיין וואס איך מיין צו זאגן. אקעי, אבער וואס איך זאג איז, כ'האב געזאגט אז ס'איז דא אזא זאך, נאכדעם זאגט ער ס'שטימט, נאכדעם זאגט ער ס'שטימט נישט, נאכדעם זאגט ער ער האט א צווייטע פשט, ס'איז אלץ גוט. אבער וואס גייט פאר, וואט די סטארי איז, שאוד בי ריעדעבל, און איף יו קענט ריעד איט קאוז יו דאנט נאו היברו, ריעד איט אין ענגליש. דעמאלטס ווערט עס שיר השירים. דען איז עס תרגום. ניין שיר השירים איז סעים טינג, ביי די וועי ס'דא תרגום, סעים טינג, די שיר השירים איז די זעלבע משל, ס'קען זיין ס'איז א משל, איך קער נישט, וואס שטייט, וואס איז די זאך, וואס איז די קריאה פון שיר השירים איז, איך האב דיך ליב אזוי ווי מער ווי וויין און אזוי ווייטער, דאס איז די קריאה פון שיר השירים, דאס איז וואס די טייטש, איף יו דאנט דו דעט יור נאט יוצא די קריאה, נאר וואס מיינט עס? ס'רעדט זיך טאקע וועגן א מיידל וואס מ'האט ליב מער ווי וויין? דעיס איז שוין א דרשה, דעיס איז שוין א שאלה. דעטס פשט, דעטס דרשה, דעטס נעקסט נעקסט לעוועל. אויב איינער פארדרייט דעי צוויי זאכן, די גמרא איז ווער די גמרא איז זייער מקפיד אז די תרגום דארף זיין כפשוטו אזוי ווי עס שטייט. ווען ווען מ'ליינט די תורה, תרגום אונקלוס ביי די וועי איז וואן אוו די מאסט ליטערעל טרענסלעישאנס דעט עקזיסט אויף די תורה. ס'דא אפאר זאכן.

יו סי ווי'ר טשעינדזשינג די סטארי, אונקלוס נעווער טשעינדזשעס די סטארי, אונקלוס זאגט כמעט אויף רוב זאכן זאגט ער פונקטליך וואס עס שטייט, ענד עקטשעלי הי דעז די סעים מינינג, דזשאסט טו בי ווערי קלעיר, ס'דא זאכן וואס ער פארשטייט נישט, הי דזשאסט ליווס איט וויטאוט א טרענסלעישאן, למשל ווערי פעימעסלי, די מאוסט הארדעסט פסוק טו אנדערסטענד אין תורה איז נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, איף יו לוק אין אונזער חומש שטייט בצלמנא כדמותנא וויטש איז א מיסטעיק, סאמוואן מחוצף פוט איט אין, אין די ארידזשינעל תרגום איט דזשאסט סעיז נאטינג. טאקע? יא. כ'פארשטיי נישט גארנישט, איך פארשטיי נישט, וואס זאל איך טון? בצלם אלקים, וואט דאז דעט מין? בצלם אלקים איז סייענס, מעדזשיק, איי דאנט קנאו. איטס עמפטי? אהה. אוו קאורס. וויאזוי ווייסט מען אז עס איז די סעים וועי? סעם וועי, אין די סעם וועי מען זעט עס אין די גמרא, די ארידזשינעל תרגום, ווען איט וואז א נעים, הי דידנט טרענסלעיט נעימס. עטרות ודיבון איז עטרות ודיבון. ווי אזוי עס איז גיי פיגור עס אויס, כ'ווייס נישט. עס איז א פלאץ, כ'קען דאך נישט טרענסלעיטן. יא, דעס איז א גוד עקזעמפל. און איף יו ריעד אדער תרגומים אדער מדרשים קענסט זאגן, די גמרא זאגט.

כמעט, אגעין איי טאלד יו ניינטי פערסענט ס'איז דא, מ'קען מאכן מער, מ'קען זיין מער ליטרעל פון אונקלוס, איך בין מסכים אז מ'זאל זיין מער ליטרעל פון אונקלוס, ווייל אין היינטיגע צייטן מיינט קיינער נישט אז דער אייבערשטער האט א האנט, קוים וואס מ'מיינט אז דער אייבערשטער עקזיסט, סאו מעג שוין האבן א האנט אויכעט, סאו מ'קען זיכער טייטשן דער אייבערשטער'ס האנט, אין חדר מיין איך טייטשט מען אזוי, איך מיין, קוים זיך שמועסן דיר, ויד השם, דער אייבערשטער'ס האנט, וואס מיינט דער אייבערשטער'ס האנט? סתם א משל, דער אייבערשטער'ס האנט, איז די טייטש.

די בייבל אין ענגליש, יו וויל פיינד א לאט אוו טינגס דעט אר אמעיזינג דעט סעי דער דעט יו נעווער נו ביקאוז יו רעד רשי ווייל דו האסט געליינט פירושים פאר די קריאה דעטס אלל, ס'דא פירושים קריאה איטס טרו סטארי עוועריוואן דעט דאז דעט מיי דעטס אזוי אמת און אלסא איף יו לוק אין מיי חומש יו וויל סי דעט איי טריי טו מעיק יו בי עיבל טו ריעד איט נאט פשט דעטס די האול איידיע און אסאך מענטשן פארשטייען נישט וואס איך וויל באט וואס איך וויל איז. למשל, נישט די וועג, אויב איינער ווייסט וועגן מיין חומש, עס גייט ארויסקומען אמאל א נייע חומש, יצחק לאווי'ס חומש. יא, עס גייט ארויסקומען א נייע חומש, יצחק לאווי'ס חומש. און איינע פון די עיקר זאכן פון מיין חומש, איך זאג שוין א שיעור וועגן דעם, איז אז מען קען עס ליינען. יעצט, עס איז נישט אזוי גרינג צו ליינען, אגעין, ביקאוז נאט, ווי דאנט נאו הי, איך וואלט געשריבן אויף אידיש וואלסטו גלייך פארשטאנען, אבער אויף לשון קודש, טאטע מיט חטאת. אידיש?

אקעי, ווען סאמאן איז ספיקינג, און איף יו ריעד עני נערעטיוו, אויב ס'דא איינער וואס רעדט, קומט א זאך וואס הייסט א קוואוטעישאן מארק, אקעי? ווערי אימפארטענט טינג, ווייל אנישט פארשטיי איך נישט ווער רעדט דא, די מחבר רעדט, די דעיס, אונז ליין איך נישט ויאמר ה' אל משה דבר אל בני ישראל ר ר ר ואמרת אליהם, דאס איז טרי לעוועלס אוו קוואוטעישאן מארקס, אקעי? ויאמר ה', שוין, דאס איז זאגט די נערעיטאר, יא, די הועווער איז רייטינג די חומש זאגט, און דער אייבערשטער האט גערעדט צו משה, נאכדעם וואס האט ער געזאגט? דבר אל בני ישראל וואס זאלסטו זאגן פאר די אידן סא דעטס א טירד לעוועל אוו קאוטעישאן אקעי ענד מאוסט איף יו ריעד תנך ספעשעלי אין נערעטיוו אלמאוסט אלל אוו די נערעטיוו אוו תנך אלל די מעשה'ס אר ספאוקען פראם די מאוט'ס אוו די פיפעל אין די סטארי ס'איז זייער אינטערעסאנט ס'איז איינע פון די וועגן וויאזוי חומש איז געשריבן און תנך באופן כללי איט אלמאוסט נעווער טעלס יו א סטארי איט אלמאוסט אלוועיס רייטס א פלעי מאר אר לעס אינדסטעד פון זאגן למשל יעקב אבינו איז געקומען צו א ברונעם און ער האט געזעהן מענטשן זיצן דארט און קלאצן שטייט נישט אין די פסוק און יעקב אבינו האט זיך געוואונדערט וואס טוען זיי ער האט אויסגעפונען אז מען דארף ווארטן. וואס עס שטייט איז אז יעקב אבינו איז געגאנגען צו די מענטשן און זיי געפרעגט וואס גייט פאר מיט אים, און זיי האבן געענטפערט, און ער האט צוריק געענטפערט, און אזוי ווייטער. איי דאנט נאו איף איט אלוועיס העפענד דיס וועי, באט די פסוק אלוועיס רייטס איט דיס וועי, אלמאסט עווריטינג דעטס פאסיבל טו בי ריטן אין דייעלאג איט רייטס אין דייעלאג, איט אלמאסט נעווער רייטס אין פאר וואטעווער ריזען. איך ווייס נישט פארוואס יעצט זאגסטו שוין פשטים. איך האלט נאך ביי די לעוועל פון קריאה. איך זאג אז און איף יו ריעד חומש, און יו דאנט ריעד

ליינען די מעשה אקעי. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם וואס איז די טייטש? וואס איז די ליטערעל טרענסלעישאן? אז די אייבערשטער רעדט דא צו משה און ער זאגט אזוי דאס זענען געזעצן וואס לייגן פאר זיי קומט איינער און זאגט פארוואס שטייט תשים און פארוואס שטייט ואלה ס'איז אלץ תורות ס'איז גוטע תורות באט איף יו טינק דעט דיס איז וואט איט סעיז אין די פסוק דען יור זשאסט א נאר. נישט א שאלה וועמענס פשט מען גלייבט, איך קען נאר מסכים זיין מיט אלע פשטים פון רש"י, די סיבה פארוואס עס שטייט דער לשון ואלה און נישט אלה אן א וואו איז מען זאל לערנען כך וכך, איז אלץ גוט, באט דעטס נאט האו, איף יו ריעד די חומש דעט וועי, דען יו דזשאסט דידנט נאו האו טו ריעד, קענסט נישט ליינען. דאס איז פאר די דרשה זייער גוט אפשר, אפשר נישט, דען איז דא מחלוקת אין די פשטנים און די ראשונים און די מקובלים און די אלע מיני מענטשן, באט אויף צו ליינען איז זיכער נישט, דאס איז לכל הדעות. זאג א שום מחלוקת וועגן דעם. אויף סאם טינגס דער קען בי א מחלוקת לייק יו טאלק אבאוט די אדער שם, איך ווייס נישט. האסט פריער געזאגט אז פאעטרי איז טאקע טייטשט ער נישט, באט וויאזוי טאקע טוט מען עס מיט דערס נאו וועי טו טרענסלעיט פאעטרי סאו רבי יהודה סאו אין די לעט מי טעל יו סאמטינג דערס איטס נאט פאסיבל טו טרענסלעיט פאעטרי די בעסט יו קען דו איז ריעד פיפל לייק ראבערט אלטער אר וואטעווער דעט טריי טו גיוו די סעים אינגליש טרענס.

דארט רעדט זיך וועגן די הלכות פון תרגום און פון ווי אזוי מען דארף מתרגם זיין, דאס האב איך שוין געזאגט, יא, מען טאר נישט מתרגם זיין נישט ליטערלי און אזוי ווייטער, נישט ווייל די גמרא האלט נישט אז אלע פסוקים זענען ליטערעל, ווייל דאס איז נישט די טייטש, דאס איז נישט קריאה, דאס איז גוט פאר א דרשה, און עס שטייט מפורש אין די אין די ברייתא, למשל דברים שאינם נקרא נקרא ולא מתרגם, פארוואס? ווייל מ'מוז, דאס קען מען נישט זאגן פאר די קינדער זאלן הערן אין חדר, מעשה ראובן, אקעי, מען זאגט עס נישט, מען זאגט עס אויף לשון קודש, ווער עס פארשטייט לשון, וואט דאס איט מין, ביי די וועי, וואט דאס איט מין נקרא ולא מתרגם?

כ'רעד שוין אזעלכע זאכן. איך גיב אן עקזעמפל, אין סאם, דער איז, דער איז סאם, דער אר סאם, דער אר סאם, דער אר סאם ענשענט בוקס דעט האוו ווערי דירטי, דירטי, דירטי לענגווידזש אר דירטי דזשאוקס אין לעטין, לייק דו מיינסט אז אונז מיינען אלעמאל אז היינט איז נתגלה געווארן ניבול פה, די אינטערנעט האט אינווענטעד פארנאגראפי. סאך ערגער פון שיר השירים. איף יו ריעד ווירדזשיל, איף יו ריעד די עניעד, וואטס דיס גיי'ס נעים, דעט פאעט, וואטעווער, הי העז א לאט אוו, פלעין, ער רעדט אזוי ווי א גוי, אזוי ווי די גמרא זאגט אויף אחשורוש.

איך זאג נישט, אמאל מאכט זיך אז אמוראים רעדן אויך, אמאל מאכט זיך אז אמוראים רעדן אויך ניבול פה, איך זאג נאר א משל פון די זעלבע טאקטיק, אז האסט געליינט בבא מציעא? סארי, אמאל, איך ווייס, איך ווייס, דאס איז אלץ תורות, דאס איז שוין פירושים, איך זאג דיך וואס עס שטייט, ריזענס, קען זיין, א ריזענס, נעקסט לעוועל ריזענס, פארוואס האט גמרא געלאזט די ניבול פה און עס נישט צענזורירט, אקעי, קען זיין. קען אויך זיין. איך קען זאגן נאך פשטים, איך מיין ס'איז נאר איין פשט, איך קען טראכטן נאך פשטים חוץ פון דאס. קען עס טון דעם סודות התורה, עס קען זיין אסאך זאכן. אבער וואס שטייט. יוצא מידי פשוטו. אבער וואס שטייט שטייט, יא. אין בית מדרש איז געווען א בעד, ס'איז געווען א דאון טיים. מ'האט גערעדט ווי גרויס, וואס קען נישט זיין. אין די בית מדרש פשט איז קיינמאל נישט.

קענסט נישט קיין לאטינעס, איך דארף דיך נישט זאגן וואס די אלטע נארישע זשאוק, קענסט מאכן דיינע אייגענע זשאוקס, יא? סאו דעט וואס די סעים טינג, די סעים טינג, איך דארף נישט מסביר זיין, וועסט פארשטיין, איף יו נאו היברו, וויטש איז נאט סאטש א היי באר, יו אנדערסטענד וואט איט סעיז, דו ווייסט דאך וואס עס שטייט, און נאכדעם קען איך דיך מסביר זיין, תורות, וואס עס מיינט אמת, די גוי ברימה חטא, פירושים פון רש"י, באט וואס עס שטייט, שטייט עס, און איך דארף נישט זאגן פאר יעדער, כ'מיין נישט אויף, איי נאו, סאו, די ברייתא זאגט גלייך, תוספתא שטייט, דאס איז אלס אין בית מדרש, אין בית הכנסת, ווי מען ליינט פאר די עולם, און.

אמר רבי יהודה, המתרגם פסוק כצורתו הרי זה בדאי, והמוסיף עליו הרי זה מחרף ומגדף. ס'איז דא פירושים פון רש"י און פון רבינו חננאל און אין קידושין די גמרא ברענגט דאס, אבער פשוט טייטש אין די ברייתא איז אזוי, אויב דו זאגסט די פסוק אזוי ווי ס'שטייט ביסטו א שקרן ווייל ס'שטייט נישט כפשוטו. אין אנדערע ווערטער זאגן מפרשים, כ'ווייס נישט, למשל ס'שטייט אז ירננו עצי היער טייטשט ער אז די ביימער וועלן זינגען. ביימער וועלן נישט זינגען. ס'איז דא א מליצה וואס ארבעט אויף לשון קודש ארבעט עס ירננו עצי היער. אויף אידיש ארבעט עס נישט. ס'איז א גמרא, די גמרא ברענגט עס אין קידושין, א ברייתא אין מגילה, תוספתא מגילה. יעצט, און די מפרשים ראשונים ברענגען אנדערע דוגמאות פאר זאכן וואס מ'קען נישט, דער איז נאו ליטעראל טרענסלעישאן, עניטינג דעטס פאעטיק, עניטינג דעטס א אידיאם, דעטס א צורת ביטוי, ס'איז נישטא קיין טרענסלעישאן, וואס איז טייטש

דו גייסט עס איבערטייטשן אויף פראנצויזיש, דריי, וואס גייט מען זיך מוטשען דורות מפרשים, פארוואס זאל מען דרייען די קאשע? מען דארף נישט דרייען קיין קאשע, עס מיינט נאר געט אוט אוו מיי אייז, רייט? סאו, און יעצט זאגט רבי יהודה, סאו אויב דו זאגסט וואס עס שטייט, ביסטו א שקרן, עס שטייט נישט דאס, כאפט? איינס מוז מען זיך צולייגן, המוסיף עליו, וועט מען מסביר זיין, נישט, אנשטאט צו שרייבן דריי נישט קיין קאשע, וועט מען זאגן, גיי אוועק פון דא.

דעטס די אנלי וועי, עס איז נישטא קיין וועג, לערנען לשון קודש, עסט פארשטיין מער ווייניגער, אבער טרענסלעישן, באט על כל פנים, טרענסלעישן איז טרייאינג, איים דזשאסט גאוינג בעק, דעס איז אלל א סייד נאוט, אז טרענסלעישן איז איז אבאוט קריאה, איטס נאט אבאוט מדרש, און איף יו, און דערפאר זינט היינטיגע מענטשן קענען נישט טרענסלעישן, דארף מען זיי פראבירן מקרב זיין, סאמטינג ווי טאקע דו אנדערסטענד, און דעטס וואי די טעסט אויף א גוד טרענסלעישן איז אז מען קען נאכדעם צוריקגיין און לייענען די זאך אן קיין פירוש, רייט?

ענד דען יו ריעד די פסוק, יול סי, דאס איז וואס עס שטייט. גייסט נישט זאגן תשים לפניהם זאגט יצחק, תשים איז מרמז אויף איך ווייס נישט וואס. וועסט נישט דארפן דאס זאגן, זאג תשים לפניהם, יו וויל אנדערסטענד ביקאוז איים טיטשינג יו די לענגווידזש סאו טו ספיעק. האב איך אויסגעלערנט וואס תשים לפניהם, וואס די עקספרעשאן ברענגט ארויס אין די שפראך פון די תורה. עסט פארשטיין פונקטליך וואס עס שטייט. עסט פארשטיין די מעשה, עסט זיך קענען ליינען. אויב דו גייסט צו רשי'ס פשט, רשי זאגט תשים לפניהם מיינט לייג דאס אזוי ווי א טיש, מעיבי איטס א פשט, מעיבי דעטס לענגווידזש, כ'זאג נישט אז נישט. באט עסומינג דעט איטס נאט, דען יור נעווער גאנא בי עיבל טו ריעד איט אינטו די פסוק. יור נעווער גאנא בי עיבל טו ריעד די פסוק און זעהן אז ס'שטייט דאס, אז זעהן די פסוק און זאגן ס'איז לכאורה א קשיא ויש לומר, איף דער איז א האול קשיא ויש לומר דען איטס נאט וואט איט סעיז. איטס ווערי בעיסיק אינסייט דעט מאסט פיפל דאנט געט, דעטס טרו פאר עווערי בוק, די רמב"ם סעיז אין וואן אוו היז פירושים טו סאם בוק, דעט איף איף א מחבר וואלט און הי אלסא פאר הימ סעלף, און היז אוין בוק זאגט ער דאס אמאל, אויב ער וואלט געוואלט מ'זאל דאס דארפן ליינען מיט א פירוש וואלט איך געדארפט שרייבן די פירוש און נישט די ספר.

אָל דיז, אָל דיז פּירושים אָף יאָרס, די בעצם מחצפים, די דעיר טעלינג די אָף יאָר רעבע, נעבעך האָסט נישט געשריבן ריכטיג זיין ספר, ווייל ווען ס'איז כדי אַרויסצוברענגען דיין פּוינט וואָלסטו געדאַרפט שרייבן עפּעס אַנדערש. סאַמטיימס דעיר רייט, איי דאָנט נאָו, באָט אַם דזשאָסט סעיאינג איטס אַ דיפרענט טינג. יא, דעטס וואָט רידינג איז, דעטס וואָט קריאת התורה איז, און דאָס האָט משה רבינו געטון, און אויך האָט ער געטון דרשת התורה, וואָס מיינט פרעגן שאלות און מסביר זיין וואָס גייט פאָר. נעווער, וואָט הי נעווער דיד וואָס לעקטשער.

דאזענט מין דעט הי טאט אס א תורה און יו רעד מיר נישט דאן. ס'קען זיין אז יא און ס'קען זיין אז נישט. ס'קען זיין אז ער האט געהאט א בוך אבער דאס איז נאך א שאלה. פוינט איז נאכדעם איז דא נאכדעם איז דא דרשות און דרשות זענען צו עקספלעינען און ס'לשון שאלה דעטס וויי. ס'דא א לשון שואלין ודורשין, ס'איז א כפל לשון, ס'דא ראשונים וואס, איך האב געזען ליבערמאן איז מסביר אזוי, אז ס'דא ראשונים וואס, ס'דא שואלים וואס לאפוקי דרשות, דזשאסט טו בי קלער, ס'דא דרשות, באט שואלים ודורשים מיינט אז מ'פרעגט, ביידע מיינען מ'פרעגט, אין אנדערע ווערטער אזוי לערנט מען, מ'פרעגט, איינער פרעגט פאר די צווייטע און מען ענטפערט, און אזוי ווייטער. לעקטשור, וואס מיינט אז איינער שטעלט זיך אויף און ער זאגט א דרשה.

סא דעטס לעיטער העפענס. א תשובה, ס'איז נישט קיין. דעט עקטשעלי העפענס לעיטער, סא סאם גאונים, אז דו פרעגסט אז דו פרעגסט שוין וועגן גאונים, איים נאט, איי דאנט נאו אבאוט האו איט וואס אין לייוו, באט אין רייטינג, סאם גאונים סטארטעד רייטינג טריטיסעס, זיי ווער די פירסט וואנס טו דו, ביי די וועי, אז דו פרעגסט שוין יא, די פירסט וואן טו רייט א עססעי אין אידישקייט וואס ר' שמואל בר חפני גאון אר סאמוואן לייק דעט, סאמוואן אין היז דזשענערעישאן, און איטס נאכגעמאכט פון די אראבערס וואס פלעגן אזוי שרייבן, און איט וואס נאט דיס מסורה.

ס'טו די עדיטאר דיד איט ס'איז נאך א גאנצע פראסעס באט אין די אפשרייבן אזוי ווי די גמרא האו איז די גמרא ריטן אבוויעסלי דו זאגסט ס'איז סאמוואן'ס דזשאב וואס רבא און אביי דינגען זיך עס איז געווען עפעס א דריטע מענטש כ'ווייס נישט ווער ס'האט געהייסן וואס זיין דזשאב איז געווען אפצושרייבן וואס רבא און אביי האבן זיך געשלאגן צווישן זיך רייט? סאמטינג לייק דעט.

ער רעדט אלעמאל מיט איינעם, מיט וועמען? יו קענט לערן שולחן ערוך, יו האוו טו לערן איט לייק גמרא, לייק אמר הש"ך, אמר נקודות הכסף, דעי אר אלל טאלקינג וויט איטש אדער, רייט? נישט, נאובאדי סעיז עקזעקטלי, זאג מיך פונקט אראפ וואס דו זאגסט, איך זאג נישט, איך שמועס מיט אים, ער איז דיאלעקטיק, ער זאגט אזוי, איך זאג אזוי, אביסל אנדערש, און אזוי ווייטער. כוזרי איז, יא, כוזרי איז אלסא א פעיק סטייל, ביקאוז כוזרי איז נאט ריעל, יו סי.

אקעי, ענד לעקטשערס אר לייק האלדינג אלל די באלס סטרעיט פעסט גלואד איינס אויפן צווייטן, ס'שטימט, באט דען דער איז נאו לייוו אפשענס, וועגן דעם איך זאג אלעמאל אז ווען מ'איז נישט קיין אפיקורס פארשטייט מען נישט גארנישט, רייט? יו העוו טו העוו אלוועיס וואן, דער איז אלוועיס אנאדער צד וויטש איז לייוו, אז נישט דעטס וואט לעבעדיג געלערנט, ס'קען זיין אזוי ס'קען זיין אזוי, איך האלט מער אזוי, איך טריי דיך מסביר זיין, איך טריי דורך צו טראכטן די זייט און אזוי ווייטער. באט יו העוו טו העוו אלוועיס עט ליעסט וואן באל אין די עיר פאר איט טו בי לערנינג אנד נאט דזשאסט גיווינג מי יור מיי אפיניען. כ'קען דיר זאגן, כ'קען דיר זאגן מיין אפיניען, הו קעירס, מענטשן מיטשען זיך אלעמאל, וואס האט דער רמב"ם עכט געטראכט וועגן כך וכך, הו קעירס וואס ער האט געטראכט, וואס איז אינטערעסאנט איז ער האט געשריבן א ספר וואס ברענגט ארויס, איף יו ריעד איט לייוו, ס'איז דא א פראבלעם, מצד אחד אזוי מצד שני אזוי, יו העוו טו דזשאגל איט. די הלכה די מסקנא און קומט מיך אויס איז זייער א קליינע זאך אויף הלכה למעשה דארף מען אויך קומען סאמטיימס מאכט מען א הלכה למעשה וועלכעס באט וועלכעס פארט אף די גמרא איז מאסט בארינג פארט שוין די הלכה א גרויסן שכוח פאר דעם לערנט מען גמרא צו וויסן הלכה איף איטס איף דערס טינקינג דען איטס דזשאגלינג מען שפילט מיט א איידיע דעט ענד די אנלי וועי יו קען דו דעט איז דו איט וויט עקטשועל פיפל אדער אין ספר אין א ספר וואס רעדט פון א טויטע מענטש בדיעבד ארבעט עס באט די ריעל אנלי ריעל וועי איז טו העוו א בית מדרש.

קענט נישט גלייבן, אונז היינט זענען צוגעוואוינט צו לערנען כל התורה אזוי ווי א לעקטשור, ווען מ'דארף גלייבן וואס די ספר זאגט. איך בין נישט. רשי תוס' וואס גלייבט מען? יא אוודאי, רוב אין ישיבות דעי בליוו עווריוואן, מ'דארף זיך דאך ענטפערן פארוואס רשי האט אזוי געהאלטן, רוב מענטשן, איך האב געטראפן א אינגערמאן אפאר וואכן צוריק מיך א מחוצף גדול, האב אים געטראפן, און געזאגט איך האב געלערנט עפעס א סוגיא היינט אין חסדי, הלכה, איך מיין אז די רשי איז ראנג.

ביידע זיין לעבעדיג, לייוו אפשענס. האסט צוויי קינדער ביידע האבן צוויי אפיניען. עקזעקטלי, און נישט נאר דעם, עס קען זיין אפילו יעדע איינער איז מוותר א געוויסע אמת, דאס איז שוין תורות וויל עס מיישב זיין, די פוינט איז, הי לייקס פיפל, לייקס פייטס, לייקס ריעל דיסקאשענס, איך זאג אזוי און ער זאגט אנדערש, גוט, זייער גוט, פארוואס איז עס גוט ווייל נישט, אדער גלייבט מען מיך אדער גלייבט מען מיך נישט, דעטס די אנלי טו אפשענס, סא דערס א טירד אפשען קאלד לערנינג, סי דערס טרי טינגס, דערס בעליווינג, דערס דענייאינג, און דערס לערנינג.

אה, סא, פונקט פארקערט, תשים לפניהם מיינט לייג עס ארויף, עס מיינט נאך זאכן, באט מאך עס לעבעדיג, לייג עס ארויף אויפן טיש, שפיל מיט דעם. אוואדע, דו מיינסט אז משה רבינו, אף קאורס, איווען משה רבינו יו אר אלאוד טו בי חולק אן אים, נישט אזוי ווי אונז לערנען אלע אויף משה רבינו קען מען זיך נישט דינגען. דאס איז נאך א שיעור. דאס זאגט רשי, ער דארף פארשטיין די טעם, פארוואס?